ביז יעצט האבן מיר עס געלערנט די גאנצע סדר, מען האט אוועק געשטעלט די גאנצע מחנה ישראל וויאזוי ס'דארף זיין ווי יעדער איינער דארף שטיין ווי יעדער איינער דארף זיצן וואס יעדער איינער'ס דזשאב איז און אזוי ווייטער, דא פאר די ערשטע מאל און די מערסטע מודגש'דיגע מאל די מערסטע מפואר'דיגע מאל הערן אונז ווי אזוי מ'פארט טאקע די גאנצע פרק אין אנדערע אופנים הגם די פרקים זענען דאך נישט עכט אבער די גאנצע פרק איז מסודר און די גאנצע גרופע פרשיות קען מען זאגן זענען הלכות אדער מעשיות און פרטים פון די עקטשועל פארעכץ די עקטשועל מסע און ס'דא לפחות דריי אנדערע זאכן וואס פירן מ'קען זאגן אז מענטשן פארן דארף זיין א געוויסע עפעס א סימן עפעס א עפעס א ליעדער עפעס איינער וואס פירט עס דא איז דא דריי אנדערע זאכן וויאזוי מ'ווייסט אז מ'זאל פארן למעשה האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרק נעכטן פון ענן השם על המשכן אז מען האט געזען די ענן הייבט זיך אויף האט מען זיך געריקט זייער אינטערעסאנט אז דא זעט מען עס נישט מען זעט עס אין די צווייטע פרשה פון די פרק זעט מען נעלה הענן ויסעו בני ישראל אבער מען זעט דא נאך אפאר זאכן וואס דארפן זיין געשען כדי מען זאל קענען פארן ס'נישט גענוג אז מען זעט די ענן ווייסט מען נאר אז מען דארף אנהייבן צו פארן ס'איז א רצון השם צו פארן מ'דארף אבער למעשה צאמנעמען די עולם מ'דארף למעשה וויסן וויאזוי צו פארן ס'דא אסאך זאכן וואס מען דארף למעשה טון. איז אזוי, ערשטע זאך וואס אונז לערנען דא איז, אז מען דארף האבן א נייע מצוה, א מצוה וואס מען האט נישט געהערט ביז יעצט, מען קען זאגן אז דא איז די ערשטע מאל דא א זאך וואס מען קען הערן, ביז יעצט אלעס האט מען געזען, מען קען זען לאותות ודגלים, ס'אלץ זאכן וואס מען זעט מיט די אויגן, והיית לעיניים קען מען זען באלד ביי יתרו, דאס איז א זאך וואס מען קען הערן, אויב איז דא א מצוה צו מאכן שתי חצוצרות כסף, אינטערסאנט עס דארף זיין מקשה אזוי ווי די מנורה מקשה איז נישט אנדערש אפשר מאכט עס א גרעסערע נוי איך ווייס נישט וואס איז די ענין פון די מקשה און די חצוצרות גיין אויפטוהן אז מען זאל קענען צוזאם נעמען די עולם סיי סתם אז מען דארף זיי צוזאם נעמען פאר עפעס א אסיפה צו לערנען אדער עפעס אזא סארט זאך און סיי למסע המחנות ווען מען זאל וויסן צו פארן דארף מען האבן א שופר א חצוצרה דא איז נאך נישטא קיין שופר זאל זאגן ווי אזוי מען זאל פארן. און די פסוק רופט רעכנט אויס פארשידענע צייטן ווען מען נוצט די חצוצרות, מען דארף ס'איז דא סימנים ווען מען בלאזט איינמאל ווייסט מען אז עס איז סתם א אסיפה די ראשי אלפי ישראל נאכדעם תרועה תרועה דאס ווייזט אז מען זאל אנהייבן צו בלאזן, אז מען וויל סתם צוזאם נעמען מאכט מען א תקיעה נישט א תרועה, סא ווער ס'וויל קומט באלד ראש השנה דארף מען טראכטן אז תקיעה איז מרמז אז מען פארט נישט און תרועה איז מרמז אז מען פארט יא, שוין נאכדעם. איז דא נאך צוויי אופנים וואס איז נישט נאר אין די פארן פון די מחנות נאר ס'איז א מצוה לדורות אלעמאל איז דא די ענין פון חצוצרות איז איינס אז ס'דא א מלחמה און ווייטער ביי מלחמה איז לכאורה דא צוויי זאכן מען דארף טאקע צוזאם נעמען די עולם צו גיין אין מלחמה ס'איז זייער ענליך צו דא ווי אונז לערנען א גאנצע צייט אז בעצם גייט כובש זיין ארץ ישראל און סיי שטייט ונזכרתם לפני ה' ונושעתם מאויביכם וואס משמע דאס איז א סארט תפילה אדער א סארט התעוררות מען איז כאילו א סארט קריאה צו די אייבערשטער אויכעט און דאס זעט מען קלאר ביי די צווייטע זאך וביום שמחתכם ובמועדיכם דעמאלטס בלאזט מען בחצוצרות אויף די קרבנות, דאס איז זיכער א סארט ווייט איז א סארט שמחה, און ס'איז אויכעט והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם, וואס ווייטער זעט מען שוין א אנדערע סארט חלק פון די בלאזן. יעצט האבן מיר די צווייטע פרשה, וואס איז מער ווייניגער אלעס וואס מיר האבן געלערנט אין די פריערדיגע פרשה וועגן די סדר הדגלים, וויאזוי מ'זאל פארן, וויאזוי מ'זאל פארן, דארט איז געשטאנען וואס מ'גייט טון, דא שטייט אז ס'געשעט טאקע. אז די צווייטע חודש די צוואנציגסטע טאג עס האט זיך אויפגעהויבן די ענן און די עולם זענען געפארן אויף די זעלבע סדר מחנה יהודה נאכדעם די משכן מחנה ראובן נאכדעם די קהתים דאס דארף מען פארשטיין די צוויי מאל די משכן וואס די פשט דער אפרים דן שטייט א חידוש ביי דן מאסף לכל המחנות פאקט עס איז געווען די לעצטע אבער דא שטייט עפעס א נייע דזשאב עפעס א נייע זאך וואס זיי זענען. און שוין אלה מסעי בני ישראל ויסעו. יעצט איז דא א דריטע פרשה, אינטערעסאנטע פרשה, און כ'ווייס נישט אמת'דיג די סיום פון די פרשה, זייער זייער אינטערעסאנט, משה רעדט מיט ר' חובב בן רעואל וואס איז זיין חותנו, לכאורה די זעלבע ווי יתרו, האט אסאך נעמען, דארף מעיין זיין וואס איז פשט פון אזויפיל נעמען, און ער זאגט אונז פארן צו המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, קום מיט. און וואס זאגט חובב, ניין איך קום נישט מיט איך גיי אהיים. און משה בעט אים, ניין פליז קום יא מיט, פארוואס על כן ידעת חנותנו והיית לנו לעינים דו קענסט אונז ווייזן די וועג און קענסט דו קענסט דיך אויס אין די מדבר, מדין איז אין די געגנט ווי זיי האבן זיך געדרייט, זאג אונז ווי צו גיין, און ס'שטייט נישט וואס איז די סיום פון די מעשה זייער אינטערעסאנט אונז ווייסט נישט אדער מ'זעהט אז ער איז אהיים געגאנגען, אין אנדערע פלאץ אין פרשת יתרו שטייט אז ער איז אהיים געגאנגען דא שטייט נישט וואס איז געשען. און אונז זעהן נאך א פרשה ויסעו מהר השם דא איז אלץ פרשיות מקוטעות שווער צו פארשטיין וואס איז די המשך יעדע זאך און א נייע זאך ווי אונז האבן געלערנט די משכן די ענן פארט די משכן פארט צוזאמען מיט די מחנות אונז האבן געלערנט די חצוצרות וואס פארן אונז האבן געלערנט יתרו רעואל אפשר חובב אפשר איז לערנען אונז זאלן זאגן ווי צו פארן דא א נייע זאך די ארון וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלשת ימים ס'איז א נייע זאך וואס מען האט נישט געהערט ביז יעצט און ווייטער מען דארף פארשטיין די ארון איז לכאורה א חלק פון די משכן עס פארט צוזאמען און מיט אמאל שטייט אז עס פארט דריי טעג פארדעם זייער אינטערעסאנטע שאלה וואס מ'דארף מעיין זיין און וואס איז דא די המשך וועגן דעם און ס'דא א שיר א זאך אזא תפילה אדער א שיר איך ווייס וואס מען זאגט בנסוע הארון זאגט משה קומה ה' ובנחה יאמר שובה ה' דאס איז א המשך צו די ארון אז מיט די ארון קומט מיט אזא תפילה אדער א שיר אדער עפעס א א שבח וואס משה רבינו זאגט פאר די ארון קומה ה' ושובה ה'.